פרק יט לערנען אונז קודם כל וועגן א עיר מקלט, דאס האבן מיר שוין געזען באמת איינס אדער צוויי מאל וועגן ערי מקלט, איינע פון די מצוות וואס זענען ממש איבערגעחזר'ט אין ספר דברים, מ'קען אבער זען די נקודות וואס ספר דברים פארציילט וועגן די עיר מקלט, קודם כל איז זייער וויכטיג דאס איז א זאך וואס מ'האט נישט געזען קלאר, ספר דברים איז דאך די ספר פון ירושת הארץ, מ'רעדט אז מ'גייט נעמען די גוים די מקום וישבת בעריהם ובבתיהם ווי די שטעט און די הייזער ווי די גוים זענען געווען פאר דעם האבן באקומען דעמאלטס פון די הייזער דארף מען מבדיל זיין דריי שטעט זאל זיין א עיר מקלט און עס איז מדגיש כסדר אשר ה' אלקיך נותן לך אזוי ווי אלעמאל אין ספר דברים אבער קען זיין דא מיינט עס צו זאגן כאילו נישט האבן קיין טענות ס'האט מען שוין געלערנט פריער באמת יעדע די שבטים מענטשן ס'איז לכאורה זייער נחלה גיין אוועקגעבן א שטאט פאר עיר מקלט ניין ס'איז דאך בעצם די גוים האבן עס געהאט. אייבערשטער האט עס דיר געגעבן, עס איז א חלק פון די תנאי כאילו איז אז עס זאל זיין א עיר מקלט, עס זאל זיין א פלאץ, און נאך א זאך וואס מען לערנט דא זייער קלאר, תכין לך הדרך, די גמרא לערנט אז מען דארף ממש מאכן סיינס און וועגן מען זאל קענען אנקומען, אדער על כל פנים ושלשת את גבול ארצך, מען דארף עס אויסשטעלן, סאו דאס איז א חלק, דאס איז בעצם א חלק פון די אויספלאנירן די ירושת הארץ איז די ערי מקלט, נישט נאר א דין בפני עצמו, נאר עס איז א דין אין די אויספלאנען די ירושת הארץ אז עס זאל זיין מען דריטלט אויס די לאנד און יעדע דריטל זאל זיין איין עיר מקלט, זאל נישט זיין צו ווייט קיינער, אזוי ווי מען גייט זען אין א. פרק די נעקסטע פאר פסוקים אויב ירחיב ה' את גבולך ס'וועט זיין גרעסער ונתן לך את כל הארץ וועט ווערן גרעסער וועסט דארפן טרעפן נאך פלאץ ויספת לך עוד שלוש ערים פארוואס פשוט ווייל מ'זעהט זייער וויכטיג חלק פון עיר מקלט אז ס'זאל זיין איבעראל קיין איד זאל נישט קיינמאל זיין צו ווייט פון א עיר מקלט הגם דאס איז שוין אביסל א קשיא ס'איז שוין געשטאנען לכאורה פריער בפירוש אז סגייט זיין נאך דרײַ אין עבר הירדן האט משה רבינו שוין אליינס געמאכט דארף מען פארענטפערן די קשיא קען זיין דא באמת רעדט נישט דווקא פון עבר הירדן ס'שטייט נישט די ווארט עבר הירדן נאר ס'שטייט ירחיב ה' את אפשר בכלל ווען עס ווערט גרעסער דארף מען מאכן מער ערי מקלט אזוי לפחות קען מען לערנען פשוט אויב ס'שטייט נישט אנדערע זאכן. און יעצט איז דא די זאך וואס יעדע מאל די תורה רעדט פון ערי מקלט רעדט עס פון דעם ווער באלאנגט אין עיר מקלט יא? נישט מאכן קיין טעות מ'קען מאכן צוויי פארקערטע טעותים מ'קען זאגן יעדע רוצח גייט גיין אין עיר מקלט און נישט האבן קיין שום דין קיין שום עונש פאר הרג'נען א מענטש אפילו במזיד און ס'קומט זיך נישט אדער ס'קען זיין אז א שוגג וועט נישט קענען אנקומען אין עיר מקלט צו זיין דער גואל הדם וועט אים הרג'נען פאר ער קומט אן אדער אפילו אין די מקלט און אזוי ווייטער פאר דעם איז זייער וויכטיג פאר די תורה דא אויסצושטעלן די רוצח ווער איז די רוצח אשר ינוס שמה דער וואס איז בלי דעת די תורה איז מגדיר נישט קיין שונא יא דאס הייסט מען ווייסט אונז קענען וויסן די פשוט'ע טייטש פון די הלכה איז דא אין דעם דיטעילס אבער אונז קענען וויסן אז ער האט נישט געמיינט צו הרג'נען דאס הייסט אויף ענגליש נישט פרימעדיטעיטעד מורדער יא פארוואס דער קען אים איז א חבר זיינער בכלל נישט קיין שונא אדער ס'געבט א דוגמא אז געגאנגען אין א יער לחטוב עצים עס איז געפלויגן די ברזל אדער די גרזן פון די עץ דעמאלטס ער וועט גיין די עיר מקלט דאס איז קודם גוט צוויי כללית'דיגע זאכן עס געבט ממש א דוגמא אז ער איז געגאנגען אין די וואלד ער איז נישט געגאנגען הרג'נען ער איז געגאנגען פשוט האקן האלץ פשוט און אויף דעמאלטס דאס פאר דעם איז זייער וויכטיג זיין עיר מקלט פארוואס די תורה איז מאריך אזוי ווי גאנץ ספר דברים איז מאריך אזוי ווי אין טעמי המצוות אדער פארוואס פן ירדוף גואל הדם עס וועט נישט זיין פעיר והכהו נפש ולו אין משפט מוות עס קומט זיך אים נישט צו הרג'נען ווייל ער איז נישט קיין שונא ממילא דארף מען האבן די עיר מקלט. אבער מה שאין כן און עס שטייט די סדר דא איז עפעס מאדנע איך ווייס נישט וואס די פשט אבער שפעטער מה שאין כן אויב איז ער א שונא וארב לו וקם לו ער האט זיך פאראויס ער האט זיך אוועקגעזעצט ער האט זיך אויספלאנירט ער האט אים געכאפט דעמאלטס אפילו ער לויפט יא און שיקן די זקנים און אוועקנעמען פון עיר מקלט וואס ער באלאנגט נישט דארט ער איז דאך א רוצח ובערת דם הנקי מישראל ס'איז א דם נקי וואס ער האט געהארגעט דארף מען יא געבן ביד גואל הדם ס'נישט דא דא אפשענס ס'זעט נישט אויס אז די דער די בית דין הארגעט נישט דא שטייט נאר די גואל הדם אפשר אין א מינוט וועט מען זען אז די בית דין הארגעט אויך אמאל אוקיי דאס איז די מצוה פון עיר מקלט נאכדעם דא נאך איין קליינע מצוה שטייט לא תסיג גבול רעך וואס גבלו ראשונים פשוטע טייטש בעצם איז אזוי ווי א פרט אין הלכות גזילה מען האט אויסגעטיילט די לאנד מען האט געמאכט גבולים דער דאס איז שבט בנימין שבט לוי יעדע משפחה און אזוי ווייטער עס רוקט נישט די גבול יא בעצם איז א סארט גזילה נישט דאס אינטערעסאנט איך טראכט אז ס'האט צו טון מיט דעם וואס מען האט יעצט געזאגט אויסגעשטעלט עיר מקלט האט מען נישט בכלל מען האט אויסגעשטעלט די גאנצע ארץ ישראל דארף מען וויסן דאס איז נישט נאר אזוי ווי גזילה ס'איז דא אן ענין טיפער ווי גזילה ס'איז דא אזוי ווי אשר גבלו ראשונים מען האט אויסגעשטעלט ארץ ישראל די אייבערשטער האט געהייסן און אזוי ווייטער דארף מען היטן אז ס'זאל זיין אזוי ווי די סדר וואס מען האט אויסגעשטעלט בזמן משה יהושע און אזוי ווייטער יעצט האבן אונז א דריטע הלכה איז הלכות עדים קודם שטייט עד אחד קען נישט לא יקום באיש דאס הייסט לא יקום מיינט עס בעצם אזוי ווי א לשון קיום ס'קען נישט אויספירן קיין דין ס'קען נישט מ'קען נישט פון אים מאכן גארנישט נאר צוויי אדער דריי עדים, אינטערעסאנט פארוואס צוויי אדער דריי, וואס איז די נקודה דארף מען פארשטיין אויף די הלכה איז נישט קלאר וואס די פשט, און נאכדעם איז דא די דין וואס אונז קענען אלץ דיני עדים זוממין, שטייט נישט דא די ווארט די הלכות וואס מען קען, אבער אויב ס'שטייט אן עד חמס מען וועט ברענגען א אן עד חמס באיש און די מענטשן זאלן זיין לפני הכהנים והשופטים לפני השם, צוויי צוויי לשונות מיינט לכאורה די זעלבע זאך, און מען גייט זען אז שקר העד. יא ס'געווען אן עד חמס ביי די וועי שטייט דא עד חמס שטייט נישט צוויי עדים ס'איז גענוג אפשר אפילו עד אחד פאר די פשוטע פשט דארף מען מדייק זיין דעמאלטס ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע און ס'זעט אויס לא תחוס עינך נפש בנפש אז פונקטליך וואס ער האט געטוהן אזוי וועסטו צוריק טוהן זייער ענליך צו וואס מען לערנט אין משפטים עין בעין אזוי ווייטער דא ווארט דא רעדט עס ספעציפיש לגבי די עד זומם מען זאל אים צוריק טוהן וואס ער האט געוואלט טוהן און נישט מורא האבן